ערב שבת קודש, פרשת שמיני, וואס דאס איז אויך פרשת פרה. און נאכאמאל דורכגיין בקיצור די ד' פרשיות, ס'איז דא שקלים, זכר, פרה און חודש. נאכדעם איז דא שבת הגדול אויכעט, אבער דאס האט שוין נישט צו טון מיט די ד' פרשיות. ס'הייסט נאר אויכעט שבת הגדול, וועגן די גרויסע ניסים צו וועגן אנדערע טעמים, אבער דאס איז נישט קיין חלק פון די ד' פרשיות. יעצט די יאר איז שקלים געווען פקודי, ס'איז געווען א הפסקה צווישן שקלים און זכור, וואס דאס איז געווען ויקרא, נאכדעם זכור איז געווען פרשת צו, נאכדעם איז יעצט קומט פרשת פרה וואס דאס איז פרשת שמיני, און נאכדעם קומט נעקסטע וואך פרשת החודש אין פרשת תזריע, נאכדעם איז דא מצורע וואס איז אויך נישט פון די ד' פרשה שוין, און נאכדעם וועט קומען שבת הגדול. יעצט די דריטע פרשה פון די פיר פרשות וואס דאס איז פרשת פרה. ליינט מען אייביג שבת וואס איז נאנט צו די פערדע פרשה, דאס טייטש אזוי, די דריטע און די פערדע פרשה, פרשת פרה מיט חודש זענען אזוי ווי תרין רעין דלא מתפרשין, ס'איז צוויי גוטע פרענדס וואס מען קען זיי נישט צוטיילן. יעצט, די קריאה פון די פיר פרשות קענען נישט קיינמאל זיין אז ס'זאל זיין רצופים, פיר שבתים איינס נאכאנאנד, פארוואס? כ'האב ענק שוין מסביר געווען אין א פריעריגן שיעור, פרשת שקלים מוז מען ליינען פאר ראש חודש אדר, פרשת זכור מוז מען ליינען לעבן פורים, קומט אויס אז ס'מוז זיין אינצווישן א שבת, ווייל פון פאר ראש חודש אדר ביז פורים איז דאך פופצן טאג איז דאך שוין דא נאך א שבת, סאו מוז מען מאכן א שבת ההפסק. יעצט, אמאל איז דא די הפסקה צווישן פרשת שקלים און זכור, און אמאל איז דא די הפסקה צווישן פרשת זכור און פרשת פרה, אבער צווישן פרשת פרה צו פרשת החודש קען מען נישט מאכן א הפסקה. יעצט, כ'וועל געבן סתם אביסל הייפאטעטיקל עקזעמפלס, ווען איז דא א הפסקה צווישן שקלים און זכור? טאמער ס'געפאלט זיך ראש חודש אדר, מאנטאג קומט אויס אז דער ערשטער שבת נאך ראש חודש איז נישט דער שבת וואס איז נאנט צו פורים, מוז מען מאכן שבת הפסקה, יעצט פרשת זכור וועט מען ליינען נאך די שבת הפסקה, און די דריטן שבת וועט זיין פרה און די פערטן וועט זיין שבת החודש, דאס איז א הפסקה
צווישן.
פרשת שקלים און פרשת זכור, אזוי ווי ס'איז געווען דאס יאר. יעצט, א הפסקה צווישן פרשת זכור און פרשת פרה איז ווען? טאמער ס'געפאלט זיך ראש חודש אדר שבת, דעמאלטס ליינט מען דעמאלטס שבת פרשת שקלים, אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט אין א פריעריגן שיעור, קומט אויס אז דער שבת נאכדעם ליינט מען גראד זכור, ווייל דאס איז דער שבת וואס דאס איז נאנט צו פורים, ווייל ס'געפאלט זיך. אום פרייטאג און שבת נאך פורים עט זיין דעמאלטס א הפסקה כדי אז ס'זאל גיין פרה מיט חודש, אבער צווישן פרה און חודש איז מען קיינמאל נישט מפסיק. יעצט אין שלחן ערוך ווערט געברענגט א סימן אויף דעם, און אויך די רמב"ם אין פרק י"ג מהלכות תפילה הלכה כ"א זאגט דאס וואס איך זאג, נאר ער שרייבט נאך א זאך אין שלחן ערוך און די רמב"ם, ס'איז דא אמאל וואס ס'איז דא צוויי הפסקות. איינס איז צווישן שקלים און זכור, און איינס איז צווישן זכור און פרה. ווען קומט דאס אויס? שטייט אין שלחן ערוך אזוי. ווען ס'געפאלט זיך ראש חודש אדר, פרייטאג, עט זיין צוויי הפסקות. די ערשטע הפסקה עט זיין אין שבת ב' אדר. און די צווייטע שבת וועט זיין ט"ז באדר. דאס איז זייער גוט אז מען קען מאכן הפסקות צווישן שקלים און צווישן זכור, אדער צווישן זכור און צווישן פרה, אדער מען קען מאכן צוויי הפסקות, צווישן שקלים און זכור איינס, און צווישן זכור און פרה נאך א הפסקה. אבער צווישן פרה און חודש קען מען נישט מאכן קיין שום הפסקה. דאס גייט אינאיינעם. פארוואס זענען דאך זיי אזעלכע צוויי גוטע ברידער וואס זיי גייען אינאיינעם? ווערט געברענגט אין די גמרא אין מסכת מגילה דף כ"ט עמוד א', רש"י דיבור המתחיל פרה אדומה זאגט רש"י להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהם בטהרה, ווען די בית המקדש איז געשטאנען האט מען געליינט פרשת פרה, דאס איז אין פרשת חוקת במדבר י"ט,

פרשת פרה. יעצט פארוואס האט מען דאס געליינט? איז רש"י מסביר אז דער טעם דערפון איז מען זאל ווארענען די אידן אז זאלן זיך מטהר זיין טאמער זיי זענען טמא טומאת מת, כדי מען זאל קענען מקריב זיין דעם קרבן פסח במועדו. יעצט אין ירושלמי אין מגילה פרק ג' הלכה ד' און דארט אין קרבן העדה, און אויך האט רש"י מסכת מגילה דף כ"ט עמוד א', דיבור המתחיל ברביעית, זאגט סיי דער רש"י סיי דער קרבן העדה אין ירושלמי, בדין היה וואלט געדארפט זיין שתקדם פרשת החודש לפרשת פרה, אז ס'זאל מ'זאל קודם ליינען פרשת החודש פאר פרשת פרה, ווייל. קודם דארף מען דאך מאכן ווען ס'איז ראש חודש, נאכדעם אז דו ווייסט שוין ווען ס'איז ראש חודש דארף מען יענעם זאגן אז ער זאל זיך גיין רייניגן. רייניגן אויף אויפ'ן פערצעטן טאג וואס מען דארף מאכן דעם קרבן פסח. יעצט, ראש חודש ניסן איז דאך פאר די פרה אדומה. ווייל וויאזוי ס'איז געווען איז אז מען האט מחליט געווען, די בית דין האט מקדש געווען דעם חודש ניסן, האט מען געוואוסט אז פֿערצן טאג שפעטער וועט מען דארפן מקריב זיין דעם קרבן פסח ווייל י ד ניסן איז מען מקריב דעם קרבן פסח, יעצט אויב דו ווייסט נאך נישט ווען ס'איז ראש חודש, נו וואס האסטו קודם שוין צו זאגן אז מ'זאל זיך גיין מטהר זיין? מ'וואלט געדארפט ווארטן קודם חודש און נאכדעם פרשת פרה. זאגט נאך דער סיי רשי סיי דער קרבן עדה. לפי שטהרתן של ישראל תלוי בזה האט עס די תורה געשטעלט פריער, דער אייבערשטער וויל רעדן וועגן טהרה פון אידן אסאך פריער, כאטשיג ס'איז נאכנישט נוגע יעצט ווייל דו ווייסט דאך נאכנישט ווען ס'וועט זיין די ראש חודש, אזוי ווייט איז פארן אייבערשטן וויכטיג דער ענין פון טהרתן של ישראל. יעצט וועל איך צו די פרשה פון פרשת החודש, די פרשת החודש האט משה רבינו אונז געגעבן, אין מצרים, ווייל דא ווען משה רבינו איז געווען די לעצטע מאל פאר פרעה, ווייל עס שטייט ויאמר לו פרעה, פרעה האט געזאגט לך מעלי, גיי אוועק, השמר לך אל תוסף ראות פני, זאלסט קיינמאל נישט מער קומען זען מיין פנים, כי ביום ראותך פני, ווען דו'סט זען מיין פנים תמות גייסטו שטארבן. ויאמר משה, זאגט משה פאר פרעה, כן דיברת זייער גוט גערעדט. וואו! דו ווייסט אליין נישט ווי גוט דו האסט גערעדט. יפה דיברת, בזמנו דיברת, אמת, שלא אוסיף עוד ראות פניך, איך וועל דיך מער קיינמאל נישט זען. מילא אז ער האט אים געזאגט כ'וועל דיך קיינמאל נישט זען, איז אויפן פלאץ האט זיך דער אייבישטער באוויזן, פאר ער איז געשטאנען פאר פרעהן האט אים דער אייבישטער געזאגט די נבואה אז ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה, פינקטליך חצות, אני יוצא בתוך מצרים גיי איך ארויס אין מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה יושב על כסאו עד בכור השפחה.
קיצור, משה רבינו קען שוין נישט קוקן פרעה'ן מער זיין פנים, און משה רבינו האט געזאגט פאר פרעה'ן דו האסט גוט געזאגט סאו בקיצור אונז זעמער פיניש, און משה רבינו איז ארויס בחרי אף, ער איז געווען זייער זייער ברוגז, פארוואס? זייער פשוט, ווייל ער האט אים געזאגט אל תוסף ראות פני. יעצט, ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר איז געקומען א נבואה צו משה רבינו און צו אהרן הכהן, און ער האט אים געזאגט, יעצט דאס איז נישט געווען אין ארץ מצרים, אזוי ווי רש י איז מסביר, דאס איז שוין געווען אינדרויסן פונעם כרך, דאס הייסט די נבואה אז כחצות הלילה האט געמוזט זיין אין מצרים, פארוואס? ווייל פרעה האט דאך אים געזאגט מער זאלסטו מיך נישט זען, און משה רבינו האט געזאגט איך וועל דיך טאקע נישט זען. איר וואלט ער דאך נישט געקענט זאגן די נבואה, אבער נא האט עס געמוזט זיין אין פראנט פון פרעה, אבער נאכדעם ווען דער אייבערשטער האט געוואלט געבן דעם החודש הזה לכם ראש חדשים, האט מען געווארט, כאטשיג ס'שטייט ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים, זאגט רש י דאס איז חוץ לכרך, פרעגט רש י פון וואנעט ווייסט איך, אפשר איז עס געווען בתוך הכרך, זאגט ער ס'שטייט כצאתי את העיר וועל איך מתפלל זיין א תפילה, דארטן ביי די מכה אז ס'זאל אוועקגיין. סאו זאגט רש י מה תפילה קלה לא התפלל בתוך הכרך לפי שהיתה מלאה גלולים, דבור חמור כזה, אזא הייליגע זאך ווי החודש הזה לכם, דאס איז דאך די די גאנצע אמונה פון יציאת מצרים ליגט דאך אין דעם קרבן פסח, סיי די אידן האבן געגלייבט אז דער אייבערשטער וועט עס אויסלייזן, זיי האבן גע'שחט'ן דעם טלה וואס דאס איז געווען די עבודה זרה פון מצרים, דאס זינגט מען ביי די אין די אין די הגדה, פסח מצרים און נאכדעם פסח לעתיד, ביידע זאכן דאס איז געווען פאר זיי אז זיי האבן געגלייבט אינעם אייבערשטן האט זיי דער אייבערשטער ארויסגעצויגן, אזוי ווי משה רבינו פרעגט דעם אייבערשטן וואסערע זכיה האבן די אידן זאלסט זיי אויסלייזן, ענטפערט אים דער אייבערשטער כדאי היא אמונה שהאמינו בי דאס איז גענוג, סאו אזא פרשה פון קרבן פסח האט מען נישט געזאגט אין מצרים, אזוי זאגט רשי, יעצט החודש הזה לכם ראש חדשים, דער אייבערשטער האט אים געוויזן אז ווען די די לבנה איז זיך זיך זיך מתחדש יעדן חודש, זאלסטו זען, ער האט אים געוויזן וויאזוי ס'דארף אויסזען ווען ס'איז ראש חודש, אדער איז דא נאך א פשט החודש הזה לכם אז חודש ניסן הייסט דער ערשטער חודש. בקיצור, למעשה די פרשה איז געווען אנדערש ווי אנדערע פרשות ווייל דאס האט דער אייבערשטער אים געזאגט ממש סמוך לשקיעת החמה ווייל ער האט אים געמוזט ווייזן, וויאזוי די לבנה זעהט אויס. בקיצור, האט דער אייבערשטער געזאגט החודש הזה לכם ראש חדשים דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית. און די אידישע קינדער זענען געווען צוגעגרייט אז ווען ס'וועט קומען די נאכט פון ט ו ניסן, דאס טייטש י ד, וועט מען מאכן דעם קרבן פסח, און ביי די נאכט פון ט ו וועט מען עס עסן. און ס'וועט קומען חצות ביינאכט, וועט דער אייבערשטער שלאגן אלע בכורים פון ארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השבי, און בקיצור פרעה וועט ארויסקומען אינמיטן די נאכט, און ער וועט זאגן אלע אידן זאלן ארויסגיין פון מצרים, און דער עיקר פארוואס פרעה האט מורא געהאט איז ווייל ער אליין איז אויך געווען א בכור האט ער געוואוסט ס'וועט אויף אים באלד אויך פאלן דער גורל. אידישע קינדער זענען געווען גרייט א גאנצע נאכט, מ'האט געווארט. און ווי דער מדרש זאגט און די רמב ן איז דאס מסביר אז זיי האבן נישט געוואלט ארויסלויפן ווי פארברעכער, זיי האבן זיך צוזאמגענומען א גאנצע נאכט נאכן קרבן פסח, ווען זיי האבן געענדיגט עסן, און זענען צוזאמגעקומען אויף די שטאט וואס דאס הייסט רעמסעס, און דארט איז געווען די מעין פאוסט ווי יעדער איד איז זיך צוזאמגעקומען, און פון דארטן האט מען אנגעהויבן צו גיין ווייטער ביז מען איז געקומען. צו סוכות און איתם און ביז צו קריעת ים סוף און אזוי ווייטער. יעצט ס'איז דא נאך א זאך, פריער האב איך מסביר געווען א באלעבאטישע סברה פארוואס מוז מען קודם האבן פרשת החודש און נאכדעם פרשת פרה, ווייל פרשת החודש דארפסט דאך קודם דעדיקעיטן ווען ס'איז ראש חודש ניסן, מ'זאל וויסן ווען ס'וועט זיין י ד ניסן. יעצט ס'איז דא נאך א טעם אויך, ווייל ראש חודש ניסן האט מען אויפגעשטעלט די משכן, דעם צווייטן טאג פון ניסן האט מען פארברענט די פרה אדומה, פארוואס? ווייל ס'איז נישט מעגליך געווען צו שעכטן די פרה אדומה נאר נאכדעם וואס מ'האט אויפגעשטעלט די משכן, ווייל אזוי שטייט דאך אין פסוק אין במדבר י ט קפיטל ד. דארטן ווי ס'איז פרשת פרה שטייט ולקח אלעזר הכהן מדמו באצבעו והזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמו שבע פעמים ושרף את הפרה לעיניו קומט אויס אז כדי מ'זאל קענען שעכטן די פרה האט שוין געדארפט דער משכן שטיין ווייל מ'האט דאך געמוזט שפריצן אויפן אוהל מועד און אז ס'איז נישט דא קיין משכן דאך נישט דא קיין אוהל מועד איז במילא קומט אויס אז ס'האט קודם געמוזט זיין אז מ'זאל אויפשטעלן דעם משכן ראש חודש ניסן, און אינעם צווייטן טאג האט מען פארברענט די פרה אדומה. דאס איז די טעם פארוואס פרשת החודש איז פאר פרשת פרה, ווייל אזוי ווי מ'האט דאך אויפגעשטעלט דעם משכן ראש חודש ניסן, און נאכדעם אינעם צווייטן טאג האט מען געמאכט הערשט די פרה, איז קודם חודש און נאכדעם פרה. יעצט אין מסכת גיטין אין דף ס' עמוד א' און עמוד ב' זאגט דארטן די גמרא שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן אז ראש חודש ניסן איז געזאגט געווארן אכט פרשיות און די גמרא רעכנט אויס וועלכע די אכט פרשיות זענען און איינס איז געווען אין פרשת פרה אדומה זאגט רש י פארוואס פרשת פרה אדומה ווייל לפי שביום המחרת נשרפה הפרה להיות נטהרין לפסחיהם ווייל דעם נעקסטן טאג האט מען געדארפט שפריצן אז זאלן זיך מטהר זיין פארן קרבן פסח, וקודם לכן לא יכלו לעשותה, פאר מ'האט געמאכט די פרה האט מען זיך נישט געקענט מטהר זיין צום קרבן פסח, פארוואס דבעינן והזה אל נוכח פני אוהל מועד, אזוי זאגט רש י. פשט, דאס איז די זעלבע מסכת גיטין, און די זעלבע איז אין ירושלמי. יעצט פארוואס אבער איז טאקע געווען אז מען האט געמאכט קודם פרשת פרה און נאכדעם פרשת החודש, עס שטייט דארט אין ירושלמי מפני שהיא טהרתן של כל ישראל, ווייל דאס איז די טהרה פון כלל ישראל, האט מען קודם גערעדט פון טהרה, כאטשיג געמאכט האט מען עס שפעטער. עס איז אויכעט ראוי. אז מען זאל כלל ישראל זאל זיין בטהרה. יעצט מען איז עס אויך מקדים צו ליינען כדי מען זאל דערמאנען די טמאי מתים וואס זיי וואוינען אויסער ירושלים און זיי ווילן מאכן דעם קרבן פסח במועדו אז זיי מוזן זיך שוין קומען מטהר זיין מיט אפר פרה כדי זיי זאלן קענען מקריב זיין דעם קרבן פסח און זיי זאלן נישט אריינפאלן ביז פסח שני. איז פארוואס ליינט מען עס דעמאלטס מיט אזוינפיל פריער? אז אין חודש איז דאך נאך דא פערצן טאג, און פרה ליינט מען נאך א וואך פארדעם, נו וואס פעלט עס אויס אזוי פרי צו ליינען? עס איז פשטות ס'איז וועגן דעם, ווייל ס'איז דא מענטשן וואס האבן געוואוינט ביז אין ארץ ישראל, האבן דאך געמוזט קומען, זענען נישט געווען בדרך רחוקה, מ'האט דאך געמוזט קומען פון גאנץ ארץ ישראל, יעצט ווי לאזט זיך אויס ארץ ישראל, הנהר הגדול, נהר פרת. יעצט ווי ווייט איז דער נהר פרת פון ירושלים? שטייט אין די גמרא אין מסכת תענית דף י' עמוד א', מען רעדט דארטן אין גוזר זיין תענית אז מען איז נישט גוזר, מען בעט נישט אויף גשמים ביז דער לעצטער איד קען אנקומען צום נהר פרת וואס דאס איז פֿופֿצן טאג, ממילא איז אזוי, פֿופֿצן טאג איז דא פון. ראש חודש ביז פסח, ווייל פון די די קרבן פסח איז געווען אין פערצנטן טאג, און מען געבט מען דערנאך א וואך פריער אז מען זאל זיך קענען מטהר זיין אויכעט, פארוואס? ווייל ס'איז נישט גענוג אז דו קומסט אויף ארץ ישראל, מען מוז דאך האבן זיבן טאג זיך מטהר זיין, מען האט געשפריצט אויפן טמא מיטן אפר פרה האט דער כהן געשפריצט דעם דריטן טאג און דעם זיבנטן. טאג און מען האט זיך געמוזט טובל'ען אין א מקווה אינעם זיבעטן טאג, איז ממילא און זיי ווערן דאך נאר טהור ביינאכט פונעם זיבעטן, דאס הייסט ביי די אלע טהרות איז געגאנגען מען האט זיך געטובל'ט נאך די טבילה האט מען געמוזט ווארטן אויף הערב שמש, ממילא האט מען זיך ערשט געמעגט עסן דעם אכטן טאג קדשים און קרבן פסח. איז דאך הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים, ס'איז דאך קדשים, ממילא האט ער געמוזט האבן דריי וואכן צייט פארדעם, פערצן טאג צו קומען און זיבן טאג זיך מטהר צו זיין. יעצט מיט דעם וועט מען פארשטיין פארוואס מען קען נישט מפסיק זיין צווישן פרשת פרה און חודש, ווייל פרה און חודש דאס איז געבונדן איינס מיטן צווייטן, און דאס איז געמאכט. אז מען זאל גענוג צייט געבן פאר יעדן מענטש אז זיי זאלן קענען קומען פון ווי ער וואוינט אין ארץ ישראל און זיך מטהר זיין. יעצט, ס'שטייט אין פרשת בשלח, דאס איז אין שמות ט"ו פסוק כ"ה, שטייט שם שם לו חוק ומשפט, זאגט רש"י, במרה האט מען געגעבן מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, וועלכע מצוות? שבת, פרה אדומה, און דינים. יעצט אויף די רשי האב איך שוין אמאל גערעדט צו ענק ס'א גאנץ אריכות ווייל אויף די רשי שווער א מורא'דיגע קשיא אין מכילתא און אויכעט אין די גמרא מסכת סנהדרין דף נ"ו עמוד ב' שטייט דארטן נאך אסאך מצוות נישט נאר די דריי שבת און פרה אדומה און דינים אבער ס'איז נישט יעצט פלאץ אריינצוגיין פארוואס רשי זאגט די דריי. פון דא ווייזט דאך אבער אויס אז די מצוה פון פרה אדומה האט מען שוין געגעבן פאר די אידן אין מרה.

זאגט די רמבן אז דאס איז נישט קיין שווערע קשיא, ווייל רש"י אליינס אז דו'סט קוקן זאגט רש"י במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם וועלכע שבת און פרה אדומה און דינים רש"י זאגט נישט אז מ'האט געהייסן אז זיי זאלן מאכן א פרה אדומה ער האט זיי געגעבן פרשיות וואס זאלן עוסק זיין יעצט שבת איז דאך יא במרה נצטוו מען זאל עס האלטן, אבער שבת איז נישט קיין חק, שבת איז א זכר ליציאת מצרים, מה שאין כן פרה אדומה, דארטן האט מען געוואלט אז זאלן עוסק זיין דערמיט, ווייל די אידן זאלן אויף זיך מקבל זיין חוקים אויכעט א חק, כדי זיי זאלן וויסן אז דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז זאכן וואס האט נישט קיין טעם אויך נישט. מען דארף טון דעם רצון השם עט עני קאסט, עט עני פרייז, און וויפיל מען פארשטייט און וויפיל מען פארשטייט נישט. מילא האט אונז דער אייבערשטער יעצט פארגעבעט' אז זאלטס וויסן אז איך וועל ענק געבן אזאלכע זאכן אויכעט אז זאלטס עס אננעמען באהבה ובשמחה. און דעם לאזט זיך טאקע דארטן אויס ושם נסהו. וואס הייסט וואס האט מען אים דארטן געפריווט? ווייל מען האט זיי געגעבן אזאלכע זאכן. אזוי ווי פרה אדומה, מילא איז דאך געווען אן ענין פון א נסיון ווייל ס'איז א זאך וואס האט נישט קיין טעם. מ'קען זאגן נאך א טעם אויכעט וואס ווערט געברענגט אין בעל הטורים, זאגט ער אזוי, דעם טעם פארוואס דער אייבערשטער האט געוואלט זאלן עוסק זיין אין פרשת פרה אין מרה, ווייל די המתקת המים איז דאך געווען אין מרה. און וואס האט דער אייבערשטער געהייסן מען זאל אריינווארפן אז מען זאל מאכן די ביט- די ביטערע וואסער זיס? לכאורה וואלט ער געדארפט הייסן מען זאל אריינלייגן צוקער. האט דער אייבערשטער געזאגט ניין, אז ויורהו השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים. מען האט אריינגעווארפן עץ, א שטיקל האלץ. יעצט, וואסערע האלץ איז דאס געווען? עט עטס נאכקוקן אין תרגום יונתן זאגט דער תרגום יונתן אילן מריר דארדפני א ביטערער האלץ פון א ביטערן בוים. וואס האט דער אייבערשטער מיט דעם געטון? ער האט געוויזן אז א ביטערע זאך קען מאכן זיס אויך. איז עס געווען א נס בתוך נס. אזוי שטייט אין די גמרא אין מסכת פסחים דף ל"ט עמוד א', ס'איז געווען גאר א נס בתוך נס, פארוואס? ווייל ס'איז א דבר בהיפוכו, אז א ביטערע זאך מאכט גאר זיס א ביטערן וואסער, ממילא האט זיך דער אייבערשטער געוואלט ווייזן אז מען זאל נישט מהרהר זיין אויפן חוקת הפרה וואס דאס איז מטהר די טמאים און ס'איז מטמא די טהורים, ווייל דאס איז אויכעט א דבר בהיפוכו. וועגן דעם האט מען דווקא דארטן געגעבן דעם ענין פונעם פרה אדומה, ממילא איז פארשטענדיג אז מען האט עס געגעבן נאר אויף צו לערנען און צו ווייזן די ניסים דערפון, אבער נישט אויף צו מאכן. קומט אויס אז מען האט אין מרה נישט געמאכט די פרה אדומה, מען האט נאר געוואוסט פון דעם געדאנק אז ס'איז דא אזא זאך וואס דער אייבערשטער וועט געבן א פרה אדומה. יעצט, רבי סעדיה גאון אין ספר אמונות ודעות

זאגט ער נאך א זאך, האש, פייער, מתיך את העופרת, ס'לאט אויף בליי, מען הייצט אן בליי ווערט עס אויפגעלאזט, און לאידך גיסא, ומקפיא את החלב לעשות גבינה קשה, מיט פייער, אז מען ווארעמט די מילך, ווערט עס גאר א הארטע קעז. ונמצא קומט אויס גם רפואה אשר תועיל לחולה ותזיק לבריא. דאס זאגט ער, מיט דעם וועסטו אויך פארשטיין אז א רפואה וואס דאס איז תועיל לחולה, מען נעמט מעדיקעישאן, ס'העלפט פאר א קראנקן, אבער ווען א געזונטער נעמט עס ותזיק לבריא, איז די זעלבע דער אפר פרה, ס'איז מטהר טמאים און ס'איז מטמא טהורים, ווייל יענער איז דאך טהור, וועט עס אים גאר שאטן. ממילא איז נישט פרעמד דעם ענין פון מטהר טמאים און מטמא טהורים. אזוי זאגט דער רבינו סעדיה גאון. יעצט, צו די חיוב פון די קריאה איז מן התורה צו נישט, איז אין שלחן ערוך שטייט אז יש אומרים שקריאתו מן התורה, אזוי שטייט אין שלחן ערוך סימן תרפ"ה סעיף ז', קומט דער מגן אברהם און ער וואונדערט זיך און ער פרעגט, פון וואנעט ווייס איך אז די קריאה מן התורה, אונז געפין מען נישט צו דעם קיין רמז, נישט אין די תורה, נישט אין די גמרא. מילא פסק'נט ער אז ס'איז נישט מער ווי דרבנן, אזוי זאגט די מגן אברהם, סימן תרפ"ה, און די פרי חדש, סימן קמ"ו, און די ערוך השולחן דארטן אין סימן תרפ"ה, אות ז, און דער מלבי"ם אין ארצות החיים, סימן ח, און דער ילקוט הגרשוני, סימן תרפ"ה. סא, יעצט איז דא די תשובות אין ערוגת הבושם, סימן אורח חיים, סימן ר"ה. זאגט ער א מורא'דיגע זאך. ער האט געהערט זאגט ער כי מקור קריאת פרשת פרה מן התורה. וויאזוי? ווייל איך לערן עס ארויס פונעם מעשה עגל. מעשה עגל שטייט אין פסוק אין דברים קפיטל ט' פסוק ז' שטייט זכור זאלסט געדענקען אל תשכח זאלסט נישט פארגעסן את אשר הקצפת וואס דו האסט געצערנט את ה' אלקיך דעם אייבערשטן במדבר אין די מדבר דרש'נט די גמרא ס'איז נישט די גמרא ס'איז גראדע א מדרש ס'איז אין ילקוט אין בחוקותי רמז תרע"א זכור את אשר הקצפת יכול איך האב געוואלט מיינען בלבך מיט דיין הארץ אבער כשהוא אומר ס'שטייט אל תשכח הרי שכחת הלב אמורה איז דאך שוין געזאגט געווארן די שכחה פונעם הארץ הא אינו אומר זכור אלא להיות שונה בפיך קומט אויס אז זכור מיינט מען בפיך איך האב אייך שוין געזאגט די זעלבע ביי זכור את אשר עשה לך עמלק די זעלבע ילקוט.

ואם אנו מצווין, אויב מיר זענען און מען באפעלט אונז לזכור מה שהקצפנו אבותינו במדבר לפניו יתברך, קל וחומר שחובה לכל איש ואיש ממנו לזכור מה שהוא בעצמו הקציף מיום היותו על האדמה. איז מה דאך אז אונז דארף מיר געדענקען וואס אונזערע עלטערן האבן דערצערנט דעם אייבערשטן, איז א קל וחומר אז אונז דארף מיר געדענקען וואס אונז האבן מיר דערצערנט א גאנץ לעבן דעם אייבערשטן. בקיצור. זאגט ער יעצט אזוי דער ערוגת הבושם אין די תשובות זאגט ער אף על פי שכתוב בתורה זכור און אל תשכח את אשר הקצפת לא רצו חכמים לתקן קריאתו בציבור האבן די חכמים נישט געוואלט אז מען זאל מאכן א גאנצע קריאה בציבור מיט א ספר תורה מטעם שכתב בעל מגן אברהם און דעם טעם וואס דער מגן אברהם זאגט אין אורח חיים סימן ס', סעיף קטן ב'. וואס זאגט דארטן דער מגן אברהם? זאגט ער א מורא'דיגע זאך, מפני שהיא גנותן של ישראל, ווייל דאס איז א שאנדע פאר די אידן, ממילא אז ס'איז גנותן של ישראל, האט מען נישט געוואלט מאכן דערפאר אן עליה. דאס ווייסט מען אויך אין פרשת כי תשא, איז ליינט מען פארן כהן מיטן לוי ליינט מען כמעט הונדערט פסוקים וואס דאס איז רוב פרשה, פארוואס? זאגט דער מגן אברהם אין אורח חיים סימן קל"ח אין סעיף ד' אז ווער ס'איז א בלינדער אדער א הינקעדיגער ליינט מען אים נישט די פרשה פון עורת או שבור כדי ער זאל נישט ווערן פארשעמט, די זעלבע אויך אין די. כמעט הונדערט פסוקים וואו מען רעדט פונעם עגל ליינט מען נאר א כהן און א לוי, ווייל שבט לוי האט זיך דאך נישט משתתף געווען מיט די מעשה העגל, האט מען געמאכט אז דאס ליינט מען נאר פאר א כהן אדער פאר א לוי אז כלל ישראל זאל נישט דארפן פארשעמט ווערן, דאס הייסט מפני שהיא גנותן של ישראל, אזוי זאגט דער מגן אברהם אין אורח חיים אין סימן קוף למד ח סעיף ד', איז אויף דעם חשבון איז דער זעלבער מגן אברהם אין אורח חיים סימן ס' זאגט אז מען האט נישט געמאכט אז מען זאל ליינען בגנותן של ישראל, דעם האט מען געמאכט, אזוי זאגט דער ערוגת הבושם, האט מען מתקן אז מען זאל ליינען פרשת פרה.

אין פרשת כי תשא, דיבור המתחיל והנה זאגט ער א מורא'דיגע זאך. וואס איז געווען דער חטא פונעם עגל? ס'שטייט תבא אמה ותקנח צואת בנה. נו, די פרה אדומה האט מכפר געווען אויפן עגל. זאגט ער אזוי. דער חטא פונעם עגל איז געווען. א מענטש דארף וויסן, און די אלע אידן וואס זענען געגאנגען די מקבל געווען די תורה. זיי האבן מקבל געווען די תורה שטייט אין פרקי דר' אליעזר, פרק מ ה, כשקיבלו ישראל את הדיברות לאחר ארבעים יום שכחו את אלהיהם זיי האבן פארגעסן זייער באשעפער ואמרו לאהרן עשה לנו אלהים כאלהי מצרים, וואס איז דאס געווען דארטן? דאס זעט נישט אויס אז דאס איז געווען ממש עבודה זרה, נאר דאס איז געווען אז זיי האבן געהאלטן אז די תורה. איז א חלק פון חכמה, חכמה מיינט ס'איז עטיקעל, וואס ס'זאגט ער זאגט עס דאך זייער נארמאלע זאכן, פארשטענדיגע זאכן, די זעלבע זאגט דער ברטנורא שטייט משה קיבל תורה ומסרה ליהושע, אזוי הייבט זיך אן אבות, זאגט ער זאלסט נישט מיינען דא גייט מען רעדן פון מענטשליכקייט אז מענטשליכקייט האט נישט צו טון מיט די תורה, ניין דאס איז אויכעט משה קיבל תורה ומסרה ליהושע, דאס אלעס קומט פונעם אייבערשטן. איז דער חטא פון עגל געווען אז זיי האבן געהאלטן די תורה זאגט אינטערעסאנטע זאכן שיינע זאכן הנהגה זאכן, אידן זענען געווען אין מצרים אזוי פארשקלאפט די גמרא זאגט זיי האבן אפילו נישט געוויסט ווען מען דארף עסן זענען געווען כתרנגול המנקר באשפה א גאנצן טאג ווי א הינדעלע גייט צום שמוץ און קראצט ארויס אביסל עסן און גייט ווייטער דארף זיך ארויסזעצן משה רבינו האט זיי קובע געווען א מקום צו עסן און א א וויאזוי מ'איז קובע א סעודה מיט אלעם. האבן זיי געהאלטן אז זיי גייען דא לערנען שיינע, ווי מען זאגט, פילאסעפי, גוטע זאכן. איז געגאנגען משה רבינו גראד און ער האט זיי געגעבן די פרשה פון די פרה אדומה דא, נישט נאר ס'האט נישט קיין, ס'האט נישט קיין שום פירוש, נאר ס'גייט נאך גאר פארקערט אויך, אז ס'איז מטהר טמאים און מטמא טהורים. דאס איז אזא זאך וואס א מענטש וואס ער קומט צו מיט סתם א שכל, זיין שכל האט עס נישט פארטראגן. שלמה המלך וואס איז געווען דער קלוגסטער פון אלע מענטשן האט געזאגט אמרתי אחכמה, איך וויל איך וויל פארשטיין די פרה אדומה, נאך די אלע זאכן וואס איך געפלאגט צו פארשטיין, און ער איז געווען דער חכם מכל אדם, האט ער געזאגט והיא רחוקה ממני, איך קען עס נישט אויספיגערן. בקיצור, וועגן דעם איז געווען דער ענין פון פרה אדומה א תיקון פארן חטא פונעם עגל, ווייל מיט דעם ווייזן מיר אונז אז אונז זעמיר מקבל דעם אייבערשטנ'ס גזירות און דעם אייבערשטנ'ס ציוויים וואס ער באפעלט, אלעס זעמיר אונז מקבל און מען איז מבטל אלע חכמות, נאכדעם ווען דו ביסט מקבל אלע זאכן פונעם אייבערשטן אן א חכמות, דעמאלטס איז דא זאכן וואס דו קענסט דיך אויסלערנען די חכמה דערפון, ס'איז דא זאכן וואס וועט מאכן זייער פשוט סענס, ס'איז מענטשליכקייט, און ס'איז דא זאכן וואס וועט קיינמאל נישט מאכן ביי דיר קיין סענס, זאלסטו געדענקען אייביג אז אפילו שלמה המלך דער חכם מכל אדם האט אויך געזאגט אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, איז מיט דעם פרה וואס מען מאכט. ווערט דער תיקון אויפן עגל וואס מ'האט געלערנט די תורה על פי חכמה, איז א שיינע חכמה, ממילא איז תבוא האם ותקנח צואת בנה. שרייבט ווייטער די בית הלוי, דארט אין די זעלבע פרשה שרייבט ער מורא'דיג, וועגן דעם וועסטו זען ווען די תורה פארציילט אונז פרשת פקודי אז מ'האט געבויט די משכן די כלים שטייט אסאך מאל ארויס, כמעט ביי יעדע סוף פרשה, כאשר צוה השם את משה, כאשר צוה השם את משה, כאשר צוה השם את משה. אונז ווייס מיר אז דער משכן איז געווען אויף מכפר זיין דעם חטא פון עגל, ווייזט עס מיט דעם אז מען האט מתקן געווען דעם חטא פון עגל, ווייל מען האט נישט געמאכט לויט דיין ידיעה, נישט לויט דיין חכמה, מען האט געמאכט אלעס כאשר צוה השם את משה. בצלאל זאגט די גמרא האט געקענט צאמשטעלן די זעלבע אותיות וואס דער אייבערשטער האט באשאפן מיט דעם די וועלט. דאס איז אלעס א געטליכע חכמה. יעצט אפילו די משכן האט אויסגעזען שיין מיט אלעם, דאס איז נישט ווייל ס'איז שיין ווייל ס'דארף זיין שיין ווייל מענטשליכקייט פארלאנגט עס, נאר כאשר צוה השם את משה. וועגן דעם איז אויך פארשטענדיג פארוואס ס'שטייט שם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו, זאגט רש"י אז מען האט געגעבן שבת, שבת איז א פארשטענדיגע זאך, דער אייבערשטער האט ארויסגענומען פון מצרים, געבן מיר אוועק איין טאג אז מען זאל אים דאנקען, אבער מען האט גראד אריינגעלייגט פרה אדומה אויך, און פרה אדומה דאס איז שוין. זאכן וואס שאין הדעת די שכל קען דאס נישט אויסרעכענען, איז ממילא מיט דעם האט דער אייבערשטער געוואלט אויסבעטן אז איך גיי דיר געבן שם שם לו חוק ומשפט, איך גיי דיר געבן מקצת פרשיות שבתורה, זאלסטו אבער וויסן ס'איז דא אזא זאך ווי דאס הייסט פרה אדומה, ממילא ווען דו גייסט צו צו מתן תורה נאכדעם, זאלסטו וויסן אז דו גייסט צו צו א זאך וואס דאס איז נישט סתם א חכמה, ס'איז שכל, ס'איז עטיקל, ס'איז מענטשליכקייט, דו גייסט צו אין א געטליכע חכמה וואס ס'דא זאכן וואס קיינמאל נישט קענען אויסרעכענען. יעצט קומט דאך אויס לויט דעם שרייט דאך דער ערוגת הבושם אין די תשובות א מורא'דיגע זאך, דער ערוגת הבושם האלט אז די קריאה גאר מן התורה, און ער האט א שיינעם דרש פארוואס. יעצט אויב דאס איז א ריכטיגע טענה, און דאס ווערט געברענגט אין שאלות ותשובות אורח חיים סימן ר"ה, איז דאך שווער צו פארשטיין נו וואס האלטן די אנדערע פארוואס איז עס נישט מן התורה. יעצט עס נאכקוקן אין ערוך השולחן סימן ס' אות ג שטייט קלאר אז דער פסוק פון זכור את אשר הקצפת, את ה' אלקיך איז נאר געזאגט געווארן פארן דור המדבר און נישט פאר די דורות, וועגן דעם ברענגט ער אן אנדערן רמז פארוואס מ'איז מחויב פרה בזמן הזה, דאס איז אין סימן תרפ"ה אות ז, זאגט ער דאס איז וועגן דעם ווייל אנפאנג פון פרשת פרה, דאס וואס מ'ליינט אין במדבר י ט פסוק י', שטייט אזוי.

ווייל אפר פרה איז דאך נישט דא נאר ווען דער בית המקדש איז דא, איז במילא דאס איז דער טעם פארוואס מ'איז מחויב מדרבנן און נישט מן התורה. ס'איז דא אסאך זאכן וואס אונז טוהן מיר היינט כדי שיהיו מצוינים, דאס איז די רש י ברענגט א ספרי און די רמבן אז ווען עטס וועטס אוועק ווען מ'וועט ענק פארטרייבן פון ארץ ישראל, איז זאלט עטס ווייטער האלטן תורה און מצוות, כדי אז ווען עטס וועט צוריק קומען זאל מען זאלט עטס געדענקען די אלע זאכן. על כל פנים, קומט אויס לויט דעם ערוך השולחן אז אפר פרה איז נאר געווען ווען ס'איז געווען די בית המקדש און נאכדעם איז שוין נישט געווען די אלע זאכן. יעצט, איך האב צוזאם גענומען אמאל וועגן אפר פרה א גאנצע אריכות ווייל ס'ווערט געברענגט אז די אר"י הקדוש האט אינגאנצן געלערנט אַכצן חדשים ר' חיים וויטאל די אלע ספרים וואס ער האט געשריבן האט אים נאר גענומען אַכצן חדשים. דאס ווערט געברענגט אין מדבר קדמות פון חידא מערכה א' אות כ"ו. שרייבט ער דארט וויאזוי קען דאס זיין ס'איז דאך נישט קיין מציאות, ווערט געברענגט אז ער האט אים אראפגעטראגן צום וואסער דארטן לעבן טבריה דא די בארה של מרים גייט דארטן דורך ס'איז דא דער כנרת וועגן דעם איז א גרויסע ענין זיך צו טובל'ן אין כנרת, און ער האט מיט אים געלערנט תורה, זאגט ער אבער אז דער אר"י הקדוש האט אים מטהר געווען מיט אפר פרה וואס ער האט באקומען פון אליהו הנביא זכר לטוב, דעמאלטס האט ערשט אנגעהויבן צו רוען רוח הקודש אויף ר' חיים וויטאל, ברענגט ער אז די זעלבע איז געווען ביים אר"י הקדוש אז דער אליהו הנביא האט אים געברענגט אפר פרה און ער האט אים מטהר געווען. איך האב א גאנצע אריכות, כ'האב אמאל געשריבן א גאנצע אריכות וועגן דעם. ס'איז געווען די תנאים און די אמוראים האבן זיך אויך משתמש געווען מיט אפר פרה, ברענגט צו א ירושלמי, עס ברענגט צו אסאך פון די אלע וואס זיי האלטן אז אפילו נאכן בית המקדש איז נאך אויך געווען די גרויסע צדיקים וואס האבן געהאט אפר פרה. ס'איז ידוע, די רבי פון דברי יואל פלעגט דערציילן אז דער דברי חיים. האט אמאל געזאגט מיטן סדר אז ס'איז דא צדיקים וואס אליהו הנביא ברענגט צו היינט יעדעס יאר פון קרבן פסח, און נאכדעם האט ער געגעסן דעם אפיקומן האט מען געזען ווי ס'גייט אויף די בארד רינט אים ארויף שמאלץ, אין מצה איז נישט דא קיין שמאלץ, וואס ס'איז דא דארטן שמאלץ איז א שאלה צו ס'איז חמץ. על כל פנים איז דאס איז געווען די שטיקל כזית קרבן פסח וואס אליהו הנביא האט געברענגט פארן הייליגן דברי חיים. על כל פנים, איז דא אזא מין בחינה. יעצט, דער ערוך השולחן זאגט די זעלבע, אז נאכן חורבן איז אויך דא אפר פרה, ווייל די אפר פרה האט נישט צו טון מיטן בית המקדש. דער אמת איז, ס'האט יא צו טון, ווייל כ'האב דאך פריער מסביר געווען אז ס'האט יא צו טון, ווייל מ'מוז דאך שפריצן. אבער עס קען זיין אז טאמער ס'איז שוין געשפריצט געווארן פון די אפר פרה, דארף מען שוין נאכדעם נישט האבן א בית המקדש, ווייל אזוי ווערט געברענגט אויך. די רמב ם ברענגט, די משנה ברענגט אז ס'איז צען פרה אדומות, די ערשטע האט געמאכט משה, דאס איז אלעזר, די צענטע עט מאכן משיח, קומט אויס אז ס'איז געווען ניין אינצווישן, און זעהט אויס איינמאל אז מ'האט שוין געשפריצט פון דעם אפר האט מען שוין נישט געדארפט מער נאכאמאל שפריצן און האבן א בית המקדש אדער א משכן ווייל ס'שטייט והזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה, דאס איז נאר געווען איינמאל און דאס איבריגע האט מען איבערגעלאזט. אז ס'זאל זיין ווי מ'זאגט אויף אלע טמאי מתים פאר די צוקונפט, און ס'קען זיין פון דעם ניינטן איז נאך פארבליבן, און פון דעם גייט אליהו הנביא ארום און ער גיבט די אפר פרה פאר די גרויסע צדיקים, און אזוי זאגט דער ערוך השולחן אז אפילו נאכן חורבן. איז אויך דא אפר פרה ווייל ס'פעלט נישט אויס ס'איז נישט תלוי אין מקדש אבער ס'איז יא תלוי אויף אזויפיל אז מ'האט איינמאל מסתם געמוזט שפריצן יעצט אין מסכת חגיגה דאס איז אין דף כ ה עמוד א' און אויך אין מסכת נידה דף ו עמוד ב' רש י דארטן זאגט קלאר חבריא מדכן מ'האט מטהר געווען די יינם און שמנם גלילה. יעצט זאגט דער ערוך השולחן אז וויבאלד צום סוף פון די פרשה שטייט והיתה לכם לחוקת עולם, איז די פשט אז אפילו אין גלות ווען ס'איז נישט דא קיין בית המקדש און קיין משכן קען מען נאך אלץ האבן אפר פרה. יעצט קומט אויס לויט דעם אז דאס איז די טעם פארוואס מען ליינט יעצט פרה. אזוי האלט דער ערוך השולחן. יעצט איז אזוי, למעשה אונז האמיר נישט דא אונז זעמער אלע טמא טומאת מת, און אונז האבן נישט די אלע אפר פרה, איז וואס פעלט אויס היינט די קריאה? פארשטיי בזמן שבית המקדש היה קיים מען זאל זיך קענען צוגרייטן, אבער צו וואס פעלט עס אויס היינט? אזוי פרעגט די מלאכת שלמה אין מגילה, פרק ג' משנה ד'. אזוי פרעגט ער אין די משנה דעם פירוש מלאכת שלמה, ענפערט ער א מורא'דיג ווארט, בזמן הזה איז די כוונה פון דעם ליינען איז אזוי ווי אז מען טוט א מעשה, ווייל באמת נישט די מי חטאת איז מטהר, נאר די עיקר איז וואס דער מענטש דארף תשובה טוהן. יעצט ווען א מענטש הערט די קריאה און ער וויל חלילה נישט אריינפאלן אין דעם עוון העגל וואס דער אייבערשטער זאגט אויף דעם וביום פקדי ופקדתי וואס דאס איז געבליבן א מעשה לדורות, איז דורך דעם וואס ער הערט אויס די קריאה,

איינער איז זיך מכוון מטהר זיין, והביא נפשו במי הדעת טהור, און ער ברענגט זיך אריין אין מי הדעת טהור, ווערט ער טהור. קומט אויס אז אפילו היינט ווען ס'איז נישט דא קיין בית המקדש אונז האמיר נישט קיין אפר פרה, איז א מצוה צו ליינען די אפר פרה און מיט דעם מתבונן זיין זיך אז מ'וויל זיך אפשיידן פונעם יצר הרע און פון אלע עבירות, דורך די קריאה באקומט ער פשוט א טהרה. קען זיין דאס איז די פשט, ס'שטייט אויכעט אז אזוי ווי א מקווה מטהר אזוי זענען די בתי כנסיות און בתי מדרשות מטהר, קען זיין מ'רעדט דא פון דעם ליינען פון פרשת פרה אז דאס איז מטהר די מענטש פונקט אזוי ווי א מקווה מטהר. יעצט האט עטס א פשוט'ען וועג, דאס איז נישט פאר פרויען, א פרוי מוז גיין ממש בטבול, זי מוז זיך טובל'ן, אבער די מענער אז עטס האטס א פראבלעם מיט די מקוואות וואס ס'איז אזוי אומגליקליך, פול מיט זנות, פול מיט הסתכלות אסורות, זאל זיך אריינלאזן אין די תורה הקדושה, די תורה טוט אזוי מטהר פונקט ווי די מקווה. על כל פנים, דאס איז דער ענין פונעם ליינען בזמן הזה. יעצט די לבוש אין סימן תרפ"ה, סעיף א' זאגט. די קריאה איז א בבחינת פון תפילה לפניו יתברך שגם עלינו יזרוק מים טהורים במהרה, ער זאל אויף אונז אויכעט גיסן מים טהורים במהרה. ס'איז אזא תפילה וואס איך ווייס די בעלזער רבנים, איך געדענק נישט פונקטליך וועלכער, פלעגט זאגן תורה ניטל ביינאכט אויך, האט מען אים געפרעגט פארוואס, מ'טאר דאך נישט לערנען, זאגט ער, אונזערע תורות זענען תפילות, מ'לאזט דאך אויס, דער אייבערשטער זאל העלפן, און אזוי מיט אזוי, אונזערע תורות זענען תפילות. האט ער געזאגט, די תורה פון ליינען וואס אונז ליין מיר יעצט, די אפר פרה, דאס איז א תפילה אז ס'זאל אונז מטהר זיין. דאס דארף מען אינזין האבן, אז דער אייבערשטער זאל העלפן זאל עס אננעמען ווי מען זאגט פון אונז, און אז ס'זאל אונז טאקע מטהר זיין, אז אונז זאלן קענען זיין ריין אויפן הייליגן יום טוב פסח. דאס איז דער ענין פון תבוא אמו ותקנח צואת בנה. וואס איז דער פשט פון דעם? מ'האט פריער געזאגט פונעם ערוגת הבושם אז אז די טעם דערפון איז פארוואס מען ליינט פרה אז ס'זאל מטהר זיין פון די טומאת העגל. יעצט, די כלי יקר זאגט אז דער חטא פונעם עגל האט דאך גורם געווען די טומאה, ווייל ס'שטייט אל תקרא חרות אלא חירות. דאס איז א פסוק אין שמות ל' ב' פסוק טז. איז בקיצור שטייט דארט אין מדרש אז מתן תורה, דאס איז די מדרש אין שמות רבה קפיטל מ א פסוק ז, אז מתן תורה איז די אידן געווארן חירות ממלאך המוות, חירות על הלוחות, דאס מיינט מען אז אויב מען האט מקבל געווען די תורה איז מער נישט געווען קיין מיתה אויף די וועלט. איז זאגט דער כלי יקר אין פרשת במדבר. קאפיטל יט פסוק ב', זאגט ער אז די כוונה איז נישט אז מ'האט אויפגעהערט אינגאנצן צו שטארבן, נאר די פשט דערפון איז אז מ'איז דעמאלטס ארויסגעקראכן פון דעם מלאך המוות'נס קליפה און טומאה וואס ער האט אריינגעברענגט אין אידן, כדי אז מ'זאל קענען מקבל זיין די תורה מיט א פולע הונדערט פראצענטיגע קדושה. וויאזוי וואלט מען ווען געשטארבן דעמאלטס? מ'וואלט געשטארבן מיתת נשיקה. יעצט, ס'ווערט געברענגט אז די וואס שטארבן מיתת נשיקה ווערן נישט טמא. געפינען מיר ביי רבינו הקדוש, ווערט געברענגט דארטן אין גמרא מסכת כתובות, דף ק ג עמוד ב', דארט ווי מ'רעדט ארום פון רבינו הקדוש'ס הסתלקות, אין תוס' דיבור המתחיל אותו היום, שטייט דארטן, אותו היום שמת. רבי בטלה קדושה. ס'הייסט ס'איז בטל געווארן די קדושה ווען רבי איז געשטארבן. מיינט קדושת כהונה. זאגט תוס' וואס הייסט בטלה קדושת כהונה? אז זיי האבן זיך מתעסק געווען מיט רבינו הקדוש אפילו די כהנים. פארוואס? ווייל ס'איז נישט געווען קיין טומאת מת. ווייל די גאנצע טומאת מת איז דאך נאר ווייל דער מלאך המוות הרג'עט די מענטש. און ער קומט דאך מסטרא דמסאבותא. איז ממילא ווערט דער מענטש א שטיק טומאה. ס'דא אן אור החיים הקדוש אויך, טאקע אנפאנג פרשת חקת, נאר א איד איז מטמא און א גוי נישט, ווייל אונז האמיר א תורה ממילא זעמיר הייליגער, איז אז אזוי ווי מ'טראגט ארויס פון די האניג צו די בינען קומען זיך צאם אלע בינען, מ'טראגט ארויס א זיסע נשמה קומען זיך צאם די אלע קליפות, קומט אויס אז קבלת ביי קבלת התורה איז מען געווארן בני חורין פונעם מלאך המוות, און ס'איז בטל געווארן די טומאת מת. דורכן עגל איז דאך צוריקגעקומען די אלע מלאך המוות מיט די טומאת מת, קומט אויס אז דער עגל האט גורם געווען דעם טומאת מת, נישט די מיתה אליינס, אזוי זאגט איך זאג ענק נאך דא א כלי יקר, איז ממילא תבוא האם ותקנח צואת בנה, קומט די פרה און ס'נעמט אוועק די טומאה וואס ס'איז נמשך געווארן אויפן מענטש דורך די אפר פרה ווערט עס טהור. ממילא דעם זאגט ער האט די תורה נישט פארארדנט די הזאה פון אפר פרה נאר פאר א טומאת מת בלבד. אויב מ'האט אזוי צוריק ממשיך געווען דעמאלטס די. כ'האב מיט דעם געענטפערט אמאל ס'איז דא א סתירה אין פסוק שטייט אז מ'וועט לעבן אייביג נאכדעם ווען משיח העט קומען איך מיין ס'איז זאכן וואס איצט פארשטיין מיר נישט די אלע זאכן אבער אזוי שטייט און נאכדעם שטייט הנער בן מאה שנה ימות. וועט מען דאך יא שטארבן. דאס מסביר געווען. קען זיין אז מיט דעם כלי יקר, איך האב עס יארן צוריק פארענטפערט, עס קען זיין אז מען וועט טאקע יא שטארבן, נאר עס וועט נישט זיין די מין מיתה ווי יעצט אז דער מלאך המוות נעמט א מעסער און ער הרג'ט דיך אוועק און ס'איז און פול מיט טומאה. עס וועט זיין גאר מיתת נשיקה. נאכדעם וואס דו האסט געדינט דעם אייבערשטן די הונדערט יאר, וועט כביכול אראפקומען אזוי ווי ער איז געקומען צו משה רבינו צו אהרן הכהן, ער האט געגעבן א קיש, און אזוי ווי ער איז געקומען צו מרים אויך, פאר א פרוי איז דאך נישט איידל צו זאגן אז חלילה כביכול דער אייבערשטער האט איר געגעבן א קיש, נאר ער האט עס ארויסגענומען מיט א מיתת נשיקה, דאס טייטש מיט אזא געוואלטיגן ליבשאפט אז זיי האבן זיך צוריק מדבק געווען צום בורא כל עולמים. ממילא איז נישט קיין סתירה, איך האב דאס מיט דעם אמאל פארענטפערט. קומט יעצט אויס, דער קומט יעצט אויס אז דער ענין פון דעם פרה אדומה איז געווען איינס עס זאל מטהר זיין פון טומאת מת, דאס צווייטע עס זאל מכפר זיין אויפן עגל. מילא וועסטו פארשטיין פארוואס בזמן הזה דארף מען דאס אויכעט ליינען, ווייל דאס וואס ס'איז מטהר טומאת מת דאס זעמיר דאך היינט ליידער אריינגעפאלן און אונז וועמיר ארויסקריכן נאר ווען דער אייבישטער טוט אונז אויסלייזן פון גלות. אבער דאס אז החי יתן אל לבו אז דא רעדט זיך פון א עגל וואס אונז האמיר געמאכט און אונז האמיר זיך אויף גורם געווען אויף אונז די מיתה, דאס קען מען נאך תשובה טון אפילו בזמן הזה אויכעט, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער געזאגט אז מען זאל עס יעצט ליינען. יעצט מען קען אפשר זאגן דאס איז אן אייגענע זאך וואס איך זאג, איך זאג רוב פון דעם איז אייגנס, אבער איך צולייגן, שטייט אז ביי דער, איז די אומות העולם איז מונים את ישראל. וואס צער'ענען זיי די אידן? וואס טשעפענען זיי די אידן? קען מען אפשר זאגן ווייל ס'טוט אונז דערמאנען אז אונז זעמיר געווען די וואס מ'האמיר זיך ממשיך געווען נאך דעם גרויסן התגלות השם וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, אויפן בארג סיני האט ער אונז געגעבן די לוחות מיט די תורה, מ'איז גראד געגאנגען זינדיגן מיטן עגל, איז די גוים הייבן אן צו פרעגן, העי, וואס איז נאר די מצוה אויף עגל, לאמיר נאר דאס פארשטיין, אה, דאס האט צו טוהן, אהה, מיטן עגל, תבא אמו ותקנח צואת בנה, אזוי ווי כ'האב פריער נאכגעזאגט פון מגן אברהם, אז פאר איינעם וואס ער איז א הינקעדיגער אדער א בלינדער טאר מען אים נישט געבן די פרשה, וואס רעדט זיך פון די מומין פון דעם כהן. איז די גוים הייבן אן, אה, נא, וואס איז נאר דארט געשעהן? יא, אה, אה, אה. יעצט, אין פסוק שטייט אז ואסף איש טהור את אפר הפרה, לערנט אונז די גמרא אז דווקא א טהור'ע מענטש האט געמוזט צאמזאמלען די אפר הפרה. יעצט איז דא א מחלוקת אין משנה פרה. אין פרק ג' משנה ז' און אויך אין די גמרא יומא דף ב' עמוד א'. צי דאס וואס דער כהן איז געווען טמא און ער איז געווארן טהור ס'מוז זיין א כהן וואס ער איז טהור, צי דאס איז גענוג אז ער האט זיך גע'טובל'ט, צי ס'מוז זיין נאכדעם וואס ס'איז שוין געווארן הערב שמש אויך. איז די צדוקים האבן דא געהאלטן פרומער ווי די חזל, זיי האבן געהאלטן אז. א טבול יום איז אויכעט נישט גענוג ריין און ס'מוז זיין דווקא וואס ער האט זיך געטובל'ט און ס'איז שוין געווען הערב שמש אויכעט, אבער די פרושים האבן געהאלטן אז אפילו א טבול יום וואס ער האט זיך געטובל'ט און ער האט נאך נישט געהאט הערב שמש הייסט שוין ואסף איש טהור את אפר הפרה, וועגן דעם זאגט די גמרא אז כדי להוציא מליבם של צדוקים וואס האט מען געטון? מ'האט מטמא געווען דעם כהן וואס ער האט געדארפט עוסק זיין אין פרה. און ער האט זיך גע'טובל'ט, און ער איז ארויף געקומען, און דעמאלטס איז ער געגאנגען פאר הערב שמש מאכן זיכער אז ער איז נישט נאך טהור מיט א הערב שמש, ווייל די טבילה, זיי זענען צוויי זאכן, טבילה מיט הערב שמש, טבילה איז געווען, הערב שמש איז נישט געווען, אבער ער הייסט שוין איש טהור. און מ'האט געוויזן פאר יעדן אז א טבול יום איז כשר צו מאכן די פרה אדומה. יעצט, פארוואס האבן זיי דאס געטון? ווייל זיי האבן געוואלט להוציא מלבם של צדוקים. יעצט, אסאך זאכן געפין מיר אונז אין די גמרא אז מ'האט געטוהן להוציא מלבם של צדוקים. אסאך זאכן. יעצט, ס'שטייט קיינמאל נישט אז די חזל האבן זיך אזוי אנגעשטרענגט צו ווייזן להוציא מלבם של צדוקים. פארוואס דווקא ביי די מצוה האבן זיי אזוי געטוהן להוציא מלבם של צדוקים? זאגט דער פני יהושע א מורא'דיגן שיינעם חידוש. פני יהושע איז אין מסכת יומא דף ב' עמוד א', דיבור המתחיל דתנן מטמאים היו הכהן זאגט ער אזוי, ווען די צדוקים האבן מיקל געווען און זיי האבן געטון נישט ווי די חכמים האט מען נישט געקוקט אויף זיי ווייל מען האט געוויסט אז זיי זענען קלי הדעת און ממילא זענען זיי מיקל האט מען געוויסט וואס די חכמים זאגן דאס איז ריכטיג אבער דא ביי פרה אדומה זענען זיי גאר נאך געווארן פרומע. זיי זענען נאך געווארן די וואס זענען געווארן פרומער פון די פרושים, זיי האבן גאר נאך מחמיר געווען אסאך מער ווי די חכמים. דא האבן שוין די חזל מורא געהאט אז קען זיין ס'זיין מענטשן זאגן אה זיי זענען מחמיר לאמיר גיין מיט זיי, האבן די חכמים געמאכט דירעקט א מעשה אז זיי האבן מטמא געווען דעם כהן און ער איז געגאנגען און ער האט זיך גע'טובל'ט און נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט פארברענט ואסף איש טהור כדי צו ווייזן אז ס'איז גענוג בטבילה, מ'דארף נישט קיין הערב שמש. יעצט ס'דא אין תוספתא פרה פרק ג' משנה ה' שטייט דארט רבי יוחנן בן זכאי האט געזען א צדוקי וואס ער האט געוואלט פארברענען די אפר פרה דווקא נאך הערב שמש, ער איז געגאנגען און ער האט. און ער האט אים מטמא געווען אז ער זאל נישט קענען צאמזאמלען די פרה. שוין, דאס איז א שטיקל וועגן דעם ענין פון פרה וואס דאס איז, אביסל ווי מען זאגט מתבונן זיין אז מען ליינט אזא הייליגע קריאה און ס'מיינט זייער אסאך פאר כלל ישראל דארף מען זיך זען ווי מען זאגט פראבירן מטהר צו זיין וויפיל מען קען, און טהרה איז נישט נאר פון טומאת מת, טהרה איז. שמירת הברית, טהרה איז, מ'זאל נישט טאטשן קינדער וואו מ'טאר נישט, אלעס דאס אלעס וואס אונז רעדן מיר די גאנצע צייט וואס האט מיט טהרה, טהרה האט מ'זאל נישט מאכן חיבוק ונישוק מיט א מיידל וואס זי איז א נידה, און אפילו מיט זיין אייגענע ווייב ווען זי איז א נידה, און בפרט נאך נישט אריינקלאפן אין אנדערע, עס קומט יעצט פסח, גייט זיך צאמקומען משפחות און משפחות, מ'דארף אפהיטן אלע עניני הרחקות, טהרה, הלכות נידה, און אזוי ווייטער.
דער אייבערשטער זאל העלפן. שטייט אז די צענטע פרה אדומה גייט מאכן משיח, משיח צדקינו שיבוא ויגאלינו במהרה בימינו, אזוי זאגט דער רמב ם אין פרק ג' פון הלכות פרה הלכה ד', און לאמיר האפן אז אונז זאמיר שוין עס דערלעבן. און לאמיר עס קענען יראו עינינו וישמח לבינו ותגל נפשינו, און טאמער האבן מיר נאך נישט קיין זכי' דאס יאר עס צו דערלעבן, זאל מען כאטש ווען מען ליינט די תורה פון פרה, זאל מען כאטש בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל אונז מוחל זיין פאר דעם וואס מיר האבן ממשיך געווען עגל, און מיר האבן ממשיך געווען די אלע מיתות מיט טומאות אויף די וועלט, און דער אייבערשטער זאל אונז העלפן אז אונז זאל מען מצליח זיין. מגדל זיין די קינדער און די חתונה מאכן און זען פון זיי אסאך אידיש נחת. האטס אלע א גוטן און א פרייליכן שבת פרשת שמיני, שבת פרשת פרה.